ס'איז דא אזא זאך ווי משמש זיין א תלמיד חכם? אין די גמרא שטייט משמש זיין, משמש זיין א תלמיד חכם איז מער ווי לערנען. יא, וואס מיינט משמש זיין? משמש זיין מיינט באדינען א תלמיד חכם. דאס הייסט א מענטש וואס קען באדינען, וואוינען, לעבן און באדינען א תלמיד חכם איז עס מער, איז עס מער, נישט לערנען מיט אים, נאר ער קען אים באדינען, ער קען משמש זיין א תלמיד חכם,

יא, אין די מינוט דארפסטו נישט לערנען, דערווייל דארפסטו לערנען ווען דו ביסט אויף האלידעי, אבער ס'דא צייטן ווען א מענטש זאגט אקעי יעצט לייג איך אוועק מיין ספר, איך דארף העלפן אינדערהיים, איך דארף העלפן מיין טאטע מאמע, יעדע מענטש די מצוה פון לערנען איז א גאנצע צייט, נאר א מענטש ווען א מענטש האט זאכן אין בעטווין וואס ער מוז מאכן, פארשטייט זיך מוז ער מאכן די זאכן, אבער ווען ס'איז געענדיגט, בעצם וואלט ער געדארפט גיין צוריק זיצן און לערנען, סאו וויאזוי קען זיין אז משמש זיין א תלמיד חכם איז מער ווי לערנען? וויאזוי קען דאס זיין? זאגט רב אביגדור מען אזוי, משמש זיין א תלמיד חכם מיינט אז ווען האסט א עכטיגע עכטיגע תלמיד חכם, למשל דו לעבסט צוזאמען מיט רב חיים קאניעווסקי וואס דאס איז א איד פול מיט תורה, דו זעסט ווי ער זיצט און לערנט און דו קענסט אים באגעדינען, איז יעדע זאך ווען דו זעסט ווי דער איד פירט זיך אויף דאס הייסט געלערנט, מען זעהט ווי ער פירט זיך אויף, דו זעהסט ווי ער גייט, דו זעהסט ווי ער שטייט, דו זעהסט ווי ער עסט, דו זעהסט ווי ער טרינקט, דו זעהסט ווי ער רעדט צו אנדערע מענטשן, דאס הייסט געלערנט, ווייל מען זעהט, מען לערנט זיך פון אזא מענטש, ווען מען לעבט צוזאמען מיט אזא מענטש, סלאולי באט שורלי ווערט מען אזוי ווי אזא מענטש, דאס הייסט באדינען א תלמיד חכם איז אזוי ווי דו לערנסט דיך פון אים, ווייל לערנען קען מען לערנען מ'לערנט משנה ברורה, מ'לערנט שולחן ערוך, מ'לערנט די הלכות, אבער מ'זעט דאס נישט אין פראקטיש, דאס הייסט מ'מ, למשל די זעהסט הלכות שבת, אבער ווען די האסט נישט די הלכות פאר דיך די מינוט, דען יו פארגעט, וועגן דעם מאכט מען א חזרה נאכאמאל און נאכאמאל, אבער ווען מ'זעט ווי א תלמיד חכם פירט זיך אויף, די זעסט ווי א תלמיד חכם פירט זיך ווען ווען ס'קומט צו הלכות שבת, ווי די זעסט ווי ס'קומט צו הלכות תפילה, ווען די זעסט לגבי קרישמע, די זעסט ווי אזוי ער פירט זיך אויף, דאס איז די בעסטע בעסטע ספר וואס דו קענסט זען, ווייל דו זעסט פראקטיש, ווי אזוי פירט ער זיך, וואס האב איך צו טון, ווען דארף איך אויפשטיין, ווי אזוי דארף איך אויפשטיין, ווען וואש איך נעגל וואסער, ווי אזוי דארף איך זיך אנטון, ווען איך גיי ארויס, ווי אזוי, ווי אזוי מאך איך ברכות, ווי אזוי איך דאווען, ווי אזוי איך רעד צו אנדערע מענטשן, ווי אזוי איך העלף אנדערע מענטשן, אזוי זעט מען און מען לערנט זיך און מען לערנט זיך, און וואס מער מען איז מיט א תלמיד חכם,

אין שטאט סדום איז ער סלאולי באט שורלי געווארן אזוי ווי אים, איז ער געווארן אזוי ווי די מענטשן פון לוט, אבער ער איז אויך געווען מיט אברהם, לוט. לוט איז געגאנגען וואוינען אין די שטאט סדום, איז ער ליידער געווארן אביסל אזוי ווי ווי סדום, אבער ער האט פריער געוואוינט מיט אברהם, איז עס געווען אזוי ווייל אברהם האט געוואלט מאכן חסד, דאס הייסט א מענטש ווי ער וואוינט, ווי ער דרייט זיך, מיט וועלכע חברים ער דרייט זיך, אזוי קומט, אזוי פירט ער זיך אויף, און די סביבה ווי ער דרייט זיך, דארטן איז עס משפיע אויף אים, דאס הייסט א מענטש דאווענט אויף א ערליכע פלאץ, וועט ער זיין דאווענען אויך זיין ערליך. ווען א מענטש דאווענט למשל אויף א פלאץ ווי מען שמועסט, ווי מען לאכט, מען קומט שפעט, מען זאגט אקעי דאס איז נארמאל, מען דאווענט שפעט, מען קומט, מען לאכט, מען דאס, דען א מענטש ווערט אזוי אויך, זעלבע זאך איז חברים אין חדר, דו האסט גוטע חברים, חברים וואס נעמען דאס דאווענען ערנסט, חברים וואס נעמען דאס לערנען ערנסט, אויטאמעטיקלי, יו וויל אלסא טעיק איט סיריעס. אבער יאנקל, אז מען האט חברים וואס איז נישט אזוי אייאייאיי, אדער מען דרייט זיך מיט חברה וואס איז נישט אזוי אייאייאיי, ליידער ליידער ווערט מען אויך אזוי ווייל א מענטש איז אייביג ווי ער איז אין די סביבה וואס ער דרייט זיך, אזוי ווערט ער אויך. אין דעם איז זייער וויכטיג אויך א מענטש ווען ער טשוזט, למשל א מענטש קען טשוזן ווי ער וויל וואוינען, מוז ער מאכן זיכער אז ער וואוינט אויף א פלאץ וואס איז דא ערליכע אידן, אז דו גייסט וואוינען.

א ראטן טאמאטא הייסט עס, אביסל שוואך, אביסל שוואך, זאלסטו וויסן עס איז דיין דזשאב אוועקצוגיין, אדער האסטו א סביבה, חברים וואס מען שמועסט צופיל לשון הרע'ס, אלזא זאלסטו וויסן, איך גיי אוועק פון דא, איך וויל נישט מיטמאכן דא, ווייל איך האב מורא אז איך גיי דא מיטמאכן, ערשטנס די עבירות פון לשון הרע'ס, דאס רעד איך שוין נישט, אבער א מענטש ווערט נשפע, מען ווערט. ווערט באאיינפלוסט פון דעם אזוי ווי זיי פירן זיך אויף, פירט מען זיך אויף, און עס איז אייביג וויכטיג צו זיין צוזאמען מיט ערליכע חברים, און שלום איך מיין דו זעסט עס אויך זייער גוט, דו האסט א רבי ווי דיין רבי, א ערליכע איד, און מען לערנט זיך פון אים, מען באקומט נייע השגות, מען באקומט נייע. זאכן וואס איז דיך קיינמאל נישט איינגעפאלן, אפילו דו פירסט זיך נישט אויף ווי די זאכן אזוי ווי דיין רבי וויל עס טון, אבער דו זעסט א ערליכע איד, דו זעסט ווי א איד פירט זיך אויף אנדערש, און אטאמעטיקלי סלאולי באט שורלי טוישט מען זיך צום גוטן, דאס איז א זייער זייער וויכטיגע זאך. יעצט ווינטש איך אייך א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט און שטיי אויף געזונטערהייט.